מלכים א' פרק י ד, אין דעם פרק לערנען אונז די צווייטע נבואה וואס אונז האבן געלערנט נעכטן וועגן קעגן בית ירבעם, וואס דאס איז שוין ממש א נבואה אז ירבעם'ס מלכות אליינס וועט חרוב ווערן, און אויכעט אויף בית רחבעם, הגם רחבעם איז פון מלכות בית דוד, מ'וועט לערנען אז שוין שלמה האט געזינדיגט און רחבעם אויכעט האט געטון געזינדיגט. נישט אזוי ווי ירבעם אבער אויכעט געווען חטאים, און לכבוד דעם איז געווען א עונש אויף אים אויכעט. איז וואס איז די מעשה מיט ירבעם? א אינטערעסאנטע מעשה. אונז האבן געלערנט אז אחיה השילוני האט צוגעזאגט געגעבן די נבואה אז ירבעם וועט זיין די מלך, אבער זעט אויס אז צווישן דעמאלסט, אדער נאך ירבעם לפחות האט געמאכט די עגלים, האט שוין אחיה נישט בעצם געווען אין טאטש מיט אים. אבער יעצט דא האט ער געטראפן א וועג, ס'דא א זאך וואס אחיה וויל. ירבעם וויל בעצם צוריק גיין און האבן א שייכות מיט אחיה השילוני, וואס איז געווען די מעשה? זיין זון אביה בן ירבעם איז קראנק געווארן, און ירבעם האט פארשטאנען אז די וועג צו באקומען א רפואה שלימה צו וויסן וואס וועט זיין איז גיין צו די נביא און בעטן ער זאל מתפלל זיין זאגן וואס וועט זיין, אבער ער האט נישט געקענט סתם אזוי גיין האט ער געבעטן זיין ווייב זאל זיך פארשטעלן, זי האט זיך פארשטעלט כאילו ווי א פשוטע פרוי, גיין בעטן די נביא אחיה וואס וואס עס גייט געשען. מיטנעמען מתנות ברויט מיט נאך זאכן אזוי ווי עס איז געווען די סדר און אזוי וועט מען וויסן. יעצט ביזדערווייל א נביא איז שווער אויסצונארן מ'קען אים אויסנארן אבער די אייבערשטער האט געזאגט פאר די נביא אז ירבעם'ס ווייב קומט ממילא האט ער שוין געוויסט נישט געווען קיין גוטע טריק און האט אים געזאגט אויך וואס זאל ער זאגן שוין איז אשת ירבעם קומט און זי מאכט זיך ווי מתנכרה זי פארשטעלט און ווי לאנג ווי גלייך ווי אחיה הערט, און אחיה האט שוין נישט געקענט זען, דאס הייסט ער וואלט נישט אפילו געזען ווען ער וואלט יא געקענט זען אז עס זעט אויס ווי אשת ירבעם האט ער נישט געוואוסט, אבער האט די אייבערשטער אים געזאגט האט ער גלייך געוואוסט, ער האט נאר געדארפט הערן ווי זי קומט, ער האט שוין גלייך געוואוסט אז דאס איז איר, און ער זאגט וואס קומסטו דא צו מיר פארשטעלסט דיך, דו ווייסט אז איך האב א שווערע נבואה פאר דיר, ווער ווייסט וואס די נבואה איז? די נבואה גייט אזוי, גיי אהיים זאג פאר ירבעם אזוי, איך האב דיך גענומען, מאכט א מלך, פארוואס? אז זאלסט זיין אנשטאטס דוד'ס זון, פארוואס? כדי זאלסט זיין א גוטער מלך, אבער דו האסט נישט געטון אזוי ווי דוד, דו האסט געטון ערגער פון אים, ערגער פון זיינע קינדער, האסט דיך געמאכט אפגעטער, מסכות להכעיסני, אותי השלכת אחרי גוך, האסט מיך אוועקגעווארפן אינגאנצן, ממילא וואס וועט זיין, איך גיי דיך אינגאנצן מכרית זיין, והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל, די לשון וואס אונז האבן געזען שוין, ביי נבל הכרמלי, משתין בקיר מיינט קיין איין זכר, עס וועט נישט גארנישט בלייבן פון ירבעם, נישט קיינער קיין מלך קיינער גארנישט בישראל, און נישט סתם נישט אפילו קיין נארמאלע קבר ישראל וועט ער נישט האבן המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, איינער שטארבט אין שטאט וועט די הינט אים עסן איינער שטארבט אין פעלד וועט די פייגלעך אים עסן און דאס איז א לשון קללה וואס מען זעט אפאר מאל דא אין ספר מלכים, דאס איז די נבואה גיי אהיים און נישט נאר דעם דאס וואס איז געקומען אויף די זון ער גייט אויכעט שטארבן און עס גייט זיין א גרויסע הספד דער גייט זיין די איינציגסטע פון בית ירבעם די אינגל וואס ער גייט שטארבן ער שטארבט פון א מחלה ער שטארבט נישט פון א מלחמה צו עפעס וואס ער גייט האבן א קבר. פארוואס יען נמצא בו דבר טוב, זעט אויס עפעס א גוטע זאך די אביה זעט אויס ער איז נישט געווען פארט חכמים זאגן ער האט מבטל געווען די פרדסאות ער איז נישט געווען פארט פון די זאך וואס ירבעם איז געגאנגען צו די עגל און נישט געגאנגען צו בית המקדש אין ירושלים ממילא ער איז די איינציגסטע ער גייט יא אויך שטארבן אבער ער גייט לפחות קומען צו א קבר אבער באופן כללי בית ירבעם די אייבערשטער נעמען א צווייטע משפחה מאכן א נייע מלך און בכלל אלע אידן גייען מוזן גיין אין גלות מעבר לנהר וויבאלד זיי האבן געמאכט די חטא פון ירבעם. שוין, דאס איז געווען די נבואה, און אשת ירבעם שטייט אויף, זי גייט אהיים קיין תרצה, תרצה דארט איז געווען זעהט אויס די מלכות, די הויפט שטאט פון ירבעם, הגם פריער האט ער געוואוינט אין שכם, פנואל, דא וואוינט ער אין תרצה, און טאקע די אינגל איז געשטארבן, די אביה זיין זון, און ער איז נישט קיין אינגל וואס דען געווען א נער אבער, און מ'האט אים מקבר געווען, מ'האט געמאכט א גרויסע הספד, אלץ אזוי ווי די נביא האט געזאגט, און שוין. עד פה יעצט פארט פירט די פסוק אויס, ווייל שפעטער וועט מען זען וואס ס'איז טאקע געשען מיט בית ירבעם, די פסוק פירט אויס ירבעם איז געווען קעניג צוויי און צוואַנציק יאר, ער איז געשטארבן, זיין זון נדב, די אנדערע זון איז געווארן דער קעניג אנשטאטס אים. יעצט גייען אונז צוריק צו רחבעם, וואס איז געווען מיט די ווייל מיט רחבעם בן שלמה? ער איז געווען איין און פֿערציק יאר אלט ווען ער איז געווארן דער קעניג, געווען קעניג זיבעצן יאר אויף ירושלים, דארט ווי די אייבערשטער האט בוחר געווען, האט מען געזאגט אז וועגן דעם לכבוד דעם, געבליבן א מלך פאר בית דוד. זיין טאטע מאמע דא דערמאנט זיך ווער זיין מאמע איז געווען נעמה העמונית שלמה המלך האט חתונה געהאט מיט עפעס א עמונישע פרוי זיי האבן געלערנט נעמה איז געווען די מאמע פון רחבעם יעצט זאגט דער פסוק יהודה האט אויך געטון אלע מיני שלעכטע זאכן זיי האבן געהאט במות מצבות אשרים יעדע בערגל יעדע אונטער יעדע בוים איז געווען א אשרה ס'איז געווען אויך קדש היה בארץ ס'הייסט זונות אדער זנות בכלל געטון אזוי ווי אלע תועבות הגוים, איז וואס איז געווען די עונש אויף דעם? די פיפטע יאר פון רחבעם איז געקומען שישק מלך מצרים, נישט קלאר צו ס'איז געווען דער זעלבער מלך מצרים וואס שלמה האט געווען זיין איידעם, אדער א אנדערע נייע מלך, און וואס האט ער געטון? ער האט גענומען אלע אוצרות פון בית השם, די אלע אוצרות פון געלט, פון גאלד וואס איז געווען, אלע מגיני זהב וואס געלערנט שלמה המלך האט געהאט דארט אין די בית יער הלבנון א גוזמא פון פאנצער געמאכט פון גאלד, האט אלעס גענומען, און אהיימגעגאנגען קיין מצרים און גע'גנב'עט אלעס. רחבעם האט געמאכט אנשטאטס דעם דעם מגינים פון נחושת כאילו ס'איז אנשטאטס זאל זיין גאלד האט כאטש עפעס געהאט האט דאס נישט ממש אלעס גענומען און שוין עד כאן דברי רחבעם ווער ס'וויל וויסן נאך וועגן רחבעם קען קוקן אין דברי הימים למלכי היהודה און רחבעם און ירבעם זענען געווען אויף א מלחמה כסדר נישט קלאר צו געווען ממש א מלחמה אונז האבן דאך געלערנט פריער די נביא האט געזאגט שמעיה הנביא אז זיי זאלן נישט מאכן קיין מלחמה על כל פנים זענען נישט געווען אויף גוטע טערמס זיי האבן געווען צעקריגט אפשר שפעטער זענען זיי יא געווען צעקריגט און רחבעם איז געשטארבן און באגראבן געווארן אין עיר דוד ער איז יא געקומען צו קבר אבותיו יא אין עיר דוד און שוין און ווער איז געווארן דער מלך אין יהודה אבים בן רחבעם.